די וואך אין פרשת לך לך איז דא א שטארקע הערה אז אין פרקי אבות שטייט אין פיפטע פרק עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו אברהם אבינו האט געהאט צען נסיונות ועמד בכולם און האט געקענט עומד זיין אלע צען נסיונות און רש"י און די רמב"ם רבינו יונה און נאך ראשונים אויפן פלאץ זאגן אז די ערשטע נסיון וואס אברהם אבינו האט געהאט איז געווען אז נמרוד האט געוואלט ער זאל כופר זיין אין די אייבערשטע און אברהם אבינו האט זיך געהאלטן שטארק האט מען אים אריינגעווארפן אין פייער דאס איז געווען די ערשטע נסיון לכאו' איז דא אויף דעם א שטארקע קשיא אז עס שטייט אין פסוק אנהייב פרשת לך לך ווען אברהם אבינו איז געגאנגען האט ער מיטגענומען ואת הנפש אשר עשו בחרן ער האט מיטגענומען אסאך מענטשן וועמען האט ער מיטגענומען זאגט רש"י די מענטשן וואס ער האט מגייר געווען, אברהם אבינו האט מגייר געווען די מענער, שרה האט מגייר געווען די פרויען, זיי האבן מגייר געווען אסאך מענטשן. און לכאורה א שטארקע קשיא, אויב זיי האבן געקענט אויסלערנען מענטשן זיך מגייר זיין, און די ערשטע מצוה וואס מען לערנט אויס איז אז מען טאר נישט כופר זיין די אייבערשטער, און מ'דארף זיך מוסר נפש זיין פאר די אייבערשטער, מ'טאר נישט דינען עבודה זרה, דאס איז דאך די ערשטע מצוות, איז אויב אזוי אויב האט מגייר געווען איז וואס איז די חידוש אז ער אליין האט געקענט זיך מוסר נפש זיין, איז וואס איז דאס א גרויסע נסיון? נאר די תשובה איז צו זאגן פאר יענעם אז מ'דארף זיך מוסר נפש זיין, זאגן פאר יענעם אז מ'דארף זיך האלטן שטארק, ס'איז נישט אזוי שווער ווי אליין דאס צו טון, איז אברהם אבינו אליין אז ער פארקויפן פאר יענעם אז מ'דארף זיך מוסר נפש זיין איז איז איין זאך, ס'איז נישט א גרויסע נסיון, אבער עס אליין צו טון, זיך אריינצולאזן אין פייער אריין פאר קידוש השם, מסירות נפש, דאס אליין צו טון, דאס איז א חידוש. און און באמת דאס איז אויך די זאך אז אז די תפקיד פון יעדע איד צו טרעפן זיין אייגענע נסיון, זיין אייגענע. חיוב, תפקיד וואס ער האט אויף די וועלט און תפקיד וואס ער דארף צו טון, אזוי ווי מען זעט טאקע סוף פון די פרשה זעט מען א מורא'דיגע מורא'דיגע קשיא אז איין פלאץ זאגט דער אייבערשטער פאר אברהם אבינו אז די זיינע קינדער גייען זיין ושמתי את זרעך כעפר הארץ אז זיי גייען זיין אזוי ווי שטויב אויפן ערד און שפעטער זאגט דער אייבערשטער אים אז דיינע קינדער גייען זיין אזוי ווי די שטערנען אין הימל, הבט נא השמימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ס'איז דא אזויפיל שטערנעס, און ער זאגט איהם ויאמר לו כה יהיה זרעך, דיינע קינדער גייען זיין אזוי ווי די שטערנעס, איז וואס איינמאל זאגט מען איהם אזוי ווי זאמד, און איינמאל אזוי ווי שטערנעס, טאקע ביידעס קען מען נישט ציילן, אבער וואס איינמאל נוצט מען די משל, איינמאל נוצט מען די משל, און באמת אין מאור ושמש מיט אנדערע זאגן זאגן א ענליכע געדאנק, אז ס'דא א גרויסע חילוק צווישן זאמד מיט די שטערנעס, ווייל ווען מ'קוקט אויף זאמד זעט מען אלע זענען געשטופט אויף איין פלאץ, איינס ליגט אויף די אנדערע, ס'איז ממש נישטא קיין חילוק פון איינס און די אנדערע, ווען מ'קוקט אבער ביי די שטערנעס, ווען מ'קוקט נאנט זעט מען ס'דא קילאמעטערס ווייט איין שטערן פון די אנדערע, גאר גאר ווייט, און באמת, אסאך מאל, דאס האט די אייבערשטער אים געוואלט זאגן פאר אברהם אבינו, אסאך מאל מיינט מען, אלע אידן זענען אויף איין פלאץ, אלע אידן גייען אלעס איין תפקיד, איינער מאכט נאך די אנדערע, און איינער לערנט זיך פון די אנדערע, יעדער איינער קוקט וואס די אנדערע טוט עבודת השם, אזוי דארף ער אויך טון, אבער די אמת איז, אז מען דארף קוקן מער ווי דעם, מען דארף קוקן אזוי ווי די שטערנעס, אזוי ווי די שטערן האט יעדער איינער זיין פלאץ, יעדער איינער שיינט אויף זיין פלאץ, ער נעמט נישט די די ליכט פון פון א צווייטע שטערן, ער נעמט נישט די ליכט פון איינער אנדערש, די ליכט איז א אייגענע ליכט, איז א איד דארף טאקע וויסן פון איין זייט טאקע גייען מיט כלל ישראל און נישט זיך פורש זיין פון כלל ישראל, נישט זיין א חלק פון כלל ישראל, נישט זיין די אויבער חכם, פון די אנדערע זייט אבער דארף ער וויסן אז יעדער איינער האט זיין אייגענע ליכט, אייגענע אור, אייגענע תפקיד אויף די וועלט, דאס איז די חכמה צו טרעפן יעדער איינער זיין תפקיד, און באמת טאקע די נסיון צו טרעפן זיין תפקיד דאס טרעפט מען אנהייב פרשה אז דער אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו לך לך מארצך ער זאגט אים נישט ווי ווי ער זאל גיין און שטייט טאקע אין מדרש אז אויב די אייבערשטער וואלט אים געזאגט ווי ער דארף גיין וואלט שוין נישט געווען קיין נסיון, די נסיון איז געווען אז מען ווייסט נישט ווי צו גיין, שטייט טאקע אויך אין די פארשידענע ספרים אז דאס איז טאקע געווען די נסיון, אברהם אבינו וואלט געקענט געשטיין ער זאל וויסן אביסל ווי ער דארף צו גיין, ווי אזוי ער זאל זיך אנגרייטן, וואס איז זיין תפקיד, וואס דארף ער יעצט אויפטון, אבער אמת די אייבערשטער וויל אמאל פון א איד ער זאל טון אן צו וויסן פארוואס ער טוט וואס ער טוט, א איד דארף טון וואס ער פארשטייט אז דער אייבערשטער וויל פון אים, און דער אייבערשטער וועט העלפן סייעתא דשמיא טאקע קען עס טון זיין תפקיד בשלימות ממש.